בעזר השם יתברך, מסכת עירובין דף נ"א, מ'הייבט אן דף נ עמוד ב' אונטן ביי די צוויי פינטלעך, אמר שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים אמה ומעיקרו לביתו אלפים אמה נמצא מהלך משחשיכה ארבעת אלפים אמה, די משנה האט געזאגט, אז טאמער איינער האט אנגעצייכנט ער איז געווען אויפן וועג און ער איז געווען אויפן וועג צום שטאט צו זיין שטוב און ער האט אנגעצייכנט קלאר ווי ער וויל קונה שביתה זיין ער האט געזאגט איך וויל קונה שביתה זיין ביים עיקר ביים שורש פון א געוויסע בוים אויפן וועג דעמאלטס קען ער קונה שביתה זיין אפילו ער איז נישט דארט און אזוי עט ער קענען גיין שבת ביז צו זיין שטוב דורך דעם וואס ער עט גיין צוויי טויזנט אמות ביז צו די פלאץ ווי ער האט קונה שביתה געווען און פונעם פלאץ עט ער קענען ממשיך זיין נאך צוויי טויזנט אמות צו זיין שטוב, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט, די דין וואס מ'האט געזען אין די משנה אז א מענטש קען קונה שביתה זיין אפילו ער איז נישט דארט, נאר ער ווייסט פון א געוויסע פלאץ קען ער דארט קונה שביתה זיין, דאס איז נאר והוא דכי רהיט לעיקרו מטי, דאס איז נאר אז טאמער ער העט לויפן העט ער קענען אנקומען צו די פלאץ פאר שבת, וואס טייטש טאמער ס'איז ממש א סעקונדע פאר בין השמשות, קען אוודאי א מענטש נישט קונה שביתה זיין ביי א פלאץ וואס איז צוויי טויזנט אמות אוועק פון אים, ווייל ער איז דאך נישט דארט, נאר וואס? די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס ער קען בעצם אנקומען צום בוים, טאמער ער עט לויפן קען ער דארט אנקומען אבער האלט נישט ביים לויפן, און ממילא דעמאלטס איז דא א פאטענט אז ער קען קונה שביתה זיין אפילו ער איז נישט דארט, אבער טאמער ער קען אפילו נישט אנקומען אפילו אויב ער וויל, דעמאלטס קען ער נישט קונה שביתה זיין ביי א פלאץ וואס ער איז נישט דארט. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי ווי קענסטו אזוי זאגן, והא חשכה לו קתני, די משנה זאגט דאך חשכה לו אז טאמער ס'ווערט טונקל דער מענטש זעט ער קען נישט אנקומען, קען ער מאכן די פאטענט איז משמע אז ער קען נישט אנקומען, וויאזוי זאגסטו ער דארף קענען אנקומען אהין, ענפערט רבא, חשכה לביתו, אבל לעיקרו של אילן מצי אזיל, אז חשכה מיינט, ער זעהט ער קען נישט אנקומען אין שטוב, צום בוים אוודאי קען ער אנקומען טאמער ער וועט אנהייבן לויפן, ביז צום שטוב וועט ער נישט קענען אנקומען ביז שבת, דעמאלטס קען ער מאכן די פאטענט, אבער טאמער ביז צום בוים קען ער אויך נישט אנקומען, דעמאלטס אוודאי אויף דעם רעדט נישט די משנה, און דער מענטש קען נישט אזוי קונה שביתה זיין, איכא דאמרי אמר רבא, א צווייטע נוסח אין רבא'ס תירוץ, אז דאס וואס שטייט חשכה לו מיינט כי מסגי קלי קלי, אז טאמער ער זעט אז ס'ווערט טונקל און טאמער ער וועט ווייטער שפאצירן דער איד גייט ער שפאצירט ער האלט נישט ביים לויפן, מיטן שפאצירן זעט ער אז ס'ווערט טונקל ער וועט נישט קענען אנקומען אהין, אבל רהיט מטי אבער אוודאי טאמער ער וועט לויפן עט ער אוודאי קענען אנקומען אהין, ווייל טאמער ער קען דאס אויך נישט איז ער אוודאי נישט קונה שביתה, זאגט די גמרא, רבה ורב יוסף הוו קא אזלי באורחא רבה און רב יוסף זענען געגאנגען אמאל אויפן וועג ערב שבת אמר ליה רבה לרב יוסף האט רבה געזאגט צו רב יוסף תהא שביתתנו תותי דיקלא דסביל אחוה אונז זעמער קונה שביתה זיין לעבן דעם דעקל בוים דארט וואס איז אנגעליינט אויף א צווייטע דעקל בוים וואס טייטש רבה האט געוויסט פון עפעס א דעקל בוים אויפן וועג וואס מען גייט באלד אנקומען אהין

ווייל דער בעל הבית פונעם דעקלבוים צאלט אפ זיין שטייערן, אזויפיל פיירות וואקסט פון דער בוים אז די גאנצע שטייער קען ער אנצאלן מיט דעם, על כל פנים רבה זאגט פאר רב יוסף איך ווייס פון א געוויסע בוים וואס דארט גיימיר קונה שביתה זיין, אמר ליה האט רב יוסף געזאגט צו רבה, לא ידענא ליה, איך ווייס נישט וואו דאס איז, איך קען נישט קונה שביתה זיין מיט דיר ווייל איך ווייס נישט פון דעם בוים, אמר ליה האט רבה געזאגט צו רב יוסף סמוך עלי, דו קענסט דיך פארלאזן אויף דעם וואס איך ווייס, דתניא כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי אומר, רבי יוסי האט געזאגט, אם היו שנים, טאמער ס'איז געווען צוויי מענטשן און גאנגען אין וועג, אחד מכיר ואחד שאינו מכיר, איינער ווייסט פון א געוויסע פלאץ וואס מ'קען דארט קונה שביתה זיין, דער צווייטער ווייסט נישט, איז זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר, איז דער וואס קען נישט דעם פלאץ קען איבערגעבן די הכר ס'טייטש פאר די מענטש וואס ווייסט, ער קען זאגן שביתתי עמך, דו זיי קונה שביתה ווייל דו ווייסט וואו דער פלאץ איז, איך גיי קונה שביתה זיין דארט וואו דו ביסט קונה שביתה, און דאס העלפט. זה שמכיר אומר תהא שביתתנו במקום פלוני, און דער וואס קען די פלאץ ער זאגט א נוסח אונז צוזאמען גיימיר קונה שביתה זיין דארט, און דאס העלפט אויך. זאגט יעצט די גמרא די ברייתא וואס רבה ברענגט דא א ראיה פון דעם ברייתא שטייט דא אז ר' יוסי אומר זאגט עס דאך פון ר' יוסי, זאגט די גמרא ולא היא, אין אמת'ן אריין שטייט עס טאקע אין א ברייתא אבער נישט בשם ר' יוסי, לא תנא ליה כר' יוסי, ר' יוסי איז נישט דער בעל הברייתא, נאר וואס דען, די סיבה וואס רבה האט געזאגט אז ר' יוסי איז דער וואס האט עס געזאגט, אלא כי היכי דליקבל לה מיניה משום דרבי יוסי נימוקו עמו, די כלל איז אז רבי יוסי נימוקו עמו, רבי יוסי ווען ער זאגט א הלכה איז די טעם מיט אים, ס'טייטש בדרך כלל ווי רבי יוסי זאגט א מימרא איז די הלכה מיט אים, פארדעם האט רבה נאכגעזאגט די ברייתא בשם רבי יוסי, כדי רב יוסף זאל עס מקבל זיין, ווייל אז רבי יוסי איז דער וואס זאגט די ברייתא איז אוודאי די הלכה אזוי, אבער אוודאי איז אין די אמת'ן אריין רבי יוסי נישט דער בעל המימרא. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, אם אינו מכיר או שאינו בקי, טאמער איינער גייט אויפן וועג אין שטאט און ער ווייסט נישט פון א פלאץ אויפן וועג וואס מען קען דארט קונה שביתה זיין, האט די משנה געזאגט, דער מענטש קען קונה שביתה זיין ברגליו דארט וואו ער שטייט, און אזוי לפחות האט ער צוויי טויזנט אמות ארום און ארום וואו ער קען שפאצירן. זאגט די גמרא הני אלפים אמה היכן כתיבן, וואו שטייט אז א מענטש וואס איז קונה שביתה ערגעץ האט צוויי טויזנט אמות זיך צו דרייען, וואו טרעפט מען אין די תורה דעם מושג פון צוויי טויזנט אמות? זאגט די גמרא דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, שבו איש תחתיו, אלו ארבע אמות, וואס מ'האט שוין געזען די לימוד, משה רבינו האט געזאגט פאר אידן וואס זענען ארויס פונעם תחום זוכן די מן, האט ער געזאגט שבו איש תחתיו, עטס טארטס ענק נישט רירן פון פלאץ, עטס מעגטס ענק נאר דרייען תחתיו, תחתיו האמיר געזען דאס מיינט פיר אמות, עטס טארטס נישט צוריק אריינקומען אין תחום, עטס בלייבטס שטעקן דארט וואו עטס שטייטס פיר אמות א גאנץ שבת, אבער ווייטער שטייט אין פסוק אל יצא איש ממקומו אז די מענטשן זענען ארויס טארן זיך טאקע נישט רירן אבער די אלע וואס זענען נאך אינעם תחום זיי טארן נישט ארויס גיין פונעם תחום אל יצא איש ממקומו, וואס מיינט ממקומו? אלו אלפים אמה, ס'טייטש צוויי טויזנט אמות, מעגט עטס ענק דרייען, אבער מער פון דעם טאר מען נישט ארויס גיין ווייל דאס איז די תחום שבת, צוויי טויזנט אמות, זאגט די גמרא מנלן, וואו שטייט עס אין פסוק? אין פסוק שטייט סך הכל אל יצא איש ממקומו, וואו זעהן מיר אז ממקומו דאס איז צוויי טויזנט אמות? אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא, למדנו איז דא א גזירה שוה אזוי, מקום ממקום ומקום מניסה, וניסה מניסה וניסה מגבול, וגבול מגבול וגבול מחוץ, וחוץ מחוץ דכתיב ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה, וואס טייטש די גזירה שווה דא ארבעט אנדערש ווי גזירה שוות וואס אונז זענען נארמאל צוגעוואוינט, נארמאל א גזירה שווה, דא ס'איז דא א ווארט דא און א ווארט ביי א צווייטע פלאץ מאכט מען א גזירה שווה, דא מאכט מען אפאר גזירה שוות און נאר מיט די אלע גזירה שווה'ס צוזאמען קען מען ארויסלערנען די דין, וואס טייטש אזוי, דא ביי אונז שטייט אל יצא איש ממקומו, און אונז פרובירן זעהן וואס איז דאס די ממקומו ווי גרויס איז דער שטח פון במקומו, איז גייט מען ברענגען כל מיני ווערטער צו דער פסוק דא, און פון די ווערטער גייט מען מאכן א גזירה שווה, וואס טייטש לאמיר מסביר זיין פשט אזוי, שטייט אין פסוק אל יצא איש ממקומו, חוץ פון דעם שטייט אויך ביי עיר מקלט, שטייט, די פסוק זאגט אין שמות, שטייט ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, און ממילא די ערשטע גזירה שווה וואס מען מאכט איז מקום מקום, און אזוי ווי ס'שטייט, דארט ביי די פסוק ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, גייט מען יעצט גנב'נען דא א ווארט, שטייט ינוס דארט, ברענגט מען יעצט די ינוס אהער דא, כאילו ס'שטייט ינוס אויך אין די פסוק פון אל יצא איש ממקומו, די וועג וויאזוי מ'קען דאס טון איז ווייל היות מ'האט א גזירה שווה מקום מקום, קען מען שוין האבן די ווארט נעמען, מיט די גזירה שווה נעמט מען די ווארט ינוס און מ'ברענגט עס אהער, יעצט אז ס'שטייט שוין ינוס דא ביי אונז, אל יצא איש ממקומו צוזאמען מיט ינוס מאכט מען א גזירה שווה פון ינוס ינוס טייטש ניסה ניסה ס'איז די זעלבע שורש די זעלבע ווארט שטייט אויך אין פסוק ביי די פרשה פון עיר מקלט אין ספר במדבר שטייט את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה און ממילא נוצט מען יעצט גזירה שווה ינוס ינוס און דארט שטייט אין פסוק גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה גייט מען צונעמען די ווארט גבול כאילו ס'שטייט דא ביי די פסוק אל יצא איש ממקומו כאילו ס'שטייט דא די ווארט גבול, יעצט אז ס'שטייט דא די ווארט גבול מאכט מען נאך א גזירה שווה שטייט אין פסוק מחוץ לגבול עיר מקלטו וואס דארט שטייט אויך חוץ און ממילא ברענגט מען אהער די ווארט חוץ כאילו דא ביי אונז אין פסוק פון אל יצא איש ממקומו שטייט דא אויך די ווארט חוץ און יעצט די לעצטע חלק פון די גזירה שווה שטייט אין פסוק ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה וואס דאס איז לגבי די ערי הלויים און ממילא דארט שטייט אלפיים באמה, ווייסט מען דא אויך אז אל יצא איש ממקומו איז אויכעט אלפיים באמה דאס איז צוויי טויזנט אמות וואס דאס איז די מקום פון א מענטש שבת דאס איז די תחום פון א מענטש. פרעגט אבער די גמרא, נאכדעם וואס דו האסט די גזירה שווה חוץ חוץ, פארוואס לערנסטו ארויס אז חוץ מיינט צוויי טויזנט אמות פון ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה, ונילף מקיר העיר וחוצה, אלף אמה, שטייט אויך אין פסוק מקיר העיר וחוצה שטייט אויך די ווארט חוץ און דארט שטייט נאר אלף אמה, איז אפשר ביי אונז תחום שבת איז אויך נאר אלף אמה און נאר טויזנט אמה, נישט צוויי טויזנט אמה? זאגט די גמרא ניין, דנין חוץ מחוץ, ואין דנין חוץ מחוצה, וואס טייטש מען וועט נוצן די גזירה שווה חוץ חוץ, ביי אונז האט מען דאך געברענגט די ווארט חוץ, און מען מאכט א גזירה שווה פון די מדותם מחוץ לעיר, את פאת קדמה אלפים באמה דארט שטייט אויך חוץ, מה שאין כן ביי די פסוק פון טויזנט, ביי די פסוק פון אלף אמה, שטייט וחוצה, חוצה דאס איז נישט חוץ, און ממילא מאכט מען א גזירה שווה חוץ פון חוץ און נישט חוץ פון חוצה. פרעגט די גמרא מאי נפקא מינה, וואס א חילוק שטייט חוץ שטייט חוצה ביידע מיינען דאך די זעלבע זאך, הא תנא דבי ר' ישמעאל, אונז האמיר דאך א כלל שטייט אין ברייתא פון ר' ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן, זו היא שיבה זו היא ביאה, ס'איז א באקאנטע גזירה שווה פון ושב הכהן ובא הכהן וואס ביידע מיינען די זעלבע זאך, שיבה און ביאה מיינט די כהן איז געקומען ער איז צוריק געקומען, וואס דאס שטייט לגבי נגעי בתים, וואס מען לערנט ארויס פון די פסוק פון די גזירה שוה פון ושב און ובא מאכט מען א גזירה שוה, אז שטייט דארט אין די פסוקים ווען מען שפארט איין א שטוב טאמער ס'איז דא א נגע אין א שטוב שפארט מען עס קודם איין א וואך, און נאכדעם די פסוק איז דארט ממשיך טאמער די נגע האט געוואקסן דארף מען עס איינשפארן נאך א וואך מען דארף עס אפקראצן און נאכדעם נאך א וואך, איז וואס איז ווען די נגע וואקסט נישט? שטייט נישט אין פסוק וואס מען זאל טון, איז לערנט מען ארויס פון ושב ובא אויך א גזירה שוה אז מען דארף אפקראצן די נגע און נאכאמאל איינשפארן א וואך, אבער על כל פנים זעהן מיר אז ושב און ובא איז אויך א גוטע גזירה שוה ווילאנג עס מיינט די זעלבע זאך, איז כל שכן חוץ און חוצה וואס מיינט זעכער די זעלבע זאך זאל מען אויך קענען מאכן אזא גזירה שוה, זאגט די גמרא ניין, הני מילי היכא דליכא מידי דדמי ליה, ווען ס'איז נישט דא א אנדערע ווארט וואס איז גלייך צו די ווארט מאכט מען א גזירה שוה די עיקר עס מיינט די זעלבע זאך, אבל היכא דאיכא מידי דדמי ליה, מדדמי ליה ילפינן, אבער טאמער ס'איז דא צוויי ווערטער וואס ביידע מיינען די זעלבע זאך, אבער איינס איז פונקט די זעלבע ווארט און איינס אביסל אנדערש, איז ענדערש צו מאכן די גזירה שווה מיט פונקט די זעלבע ווארט, און ממילא וועט מען ענדערש מאכן גזירה שווה חוץ פון חוץ, ווי איידער חוץ פון חוצה, וואס אפילו ביידע מיינען די זעלבע זאך, אבער בכל זאת איז א אנדערע ווארט. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, אלפים אמה עגולות, דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס האמיר געזען אין די משנה ר' חנינא בן אנטיגנוס זאגט אז די צוויי טויזנט אמה וואס א מענטש האט איז רינדעכיגע אמות, רינדעכיגע צוויי טויזנט אמות, טייטש ער מעג נאר גיין אין א רינגל צוויי טויזנט אמות, און די חכמים זאגן מרובעות, אז דער מענטש קריגט פיר עקיגע צוויי טויזנט אמות זיי לייגן צו די שטח פון די ווינקלעך, זאגט די גמרא יעצט ור' חנינא בן אנטיגנוס, ר' חנינא בן אנטיגנוס וואס לערנט אז עס איז דא צוויי טויזנט אמות נאר רינדעכיג, מה נפשך, וויל די גמרא פארשטיין אי אית ליה גזירה שווה, טאמער ער לערנט ארויס די גזירה שווה וואס אונז האבן יעצט ארויסגעלערנט וואס פון דארט לערנט מען ארויס צוויי טויזנט אמות, אויב אזוי פיאות כתיבן דארט ביי די פסוק פון די ערי הלוים, שטייט די ווארט פיאות שטייט פאת קדמה פאת נגב פאת ים וואס טייטש מ'רעדט דארט פון פיר עקיגע צוויי טויזנט אמות און ממילא וואלט ער אויך דא געדארפט האלטן אז דער מענטש קריגט פיר עקיגע צוויי טויזנט אמות ווייטער אי לית ליה גזירה שווה טאמער ער האלט נישט פון די גזירה שווה איז סתם אזוי אלפים אמה מנא ליה איז פון ווי לערנט ער ארויס צוויי טויזנט אמות? ענטפערט די גמרא, לעולם אית ליה גזירה שווה, אוודאי האלט ר' חנינא בן אנטיגנוס פונעם גזירה שווה, איי, אויב אזוי וואלט ער געדארפט אויסלערנען פיר עקיגע אמות אזוי ווי שטייט דארט פיאות, ושאני הכא, דא איז אבער אנדערש, פארוואס ווייל דאמר קרא, ס'שטייט דארט אין פסוק לגבי די ערי הלוים שטייט זה יהיה להם מגרשי הערים, און במילא לערנט ער ארויס לזה אתה נותן פיאות, ואי אתה נותן פיאות לשובתי שבת, דווקא דא, לגבי די ערי הלוים געט מען די פיאות די עקן, ס'איז נישט רינדעכיג נאר ס'איז פירעקיג, אבער ביי שובתי שבת, וואס טייטש תחום שבת וואס מ'לערנט ארויס אין א גזירה שווה, דארט שטייט נישט זה, זה מיינט דווקא דא, אנדערע פלעצער נישט, דארט געט מען נישט קיין צוויי טויזנט אמות מרובעות, דארט געט מען נאר צוויי טויזנט אמות רינדעכיגע, זאגט די גמרא ורבנן, וואס טוען די חכמים מיט די זה? זאגט די גמרא, תנא, ס'דא א ברייתא וואס פארענטפערט דאס שוין, ר' חנניה אומר, כזה יהו כל שובתי שבת, פון די זה לערנט מען ארויס אז אזוי ווי דא ביי די ערי מקלט געבט מען די עקן, איז די זעלבע זאך אלע שובתי שבת אלע שיעורים פון שבת געבט מען אויך צוויי טויזנט אמות, אבער פיר עקיגע, און נישט נאר צוויי טויזנט אמות פיר עקיגע, נאר ווי מ'וועט שוין זען אלע שיעורים פון שבת געבט מען פיר עקיגע, און וואס מיינט דאס? זאגט די גמרא אמר רב אחא בר יעקב, רב אחא בר יעקב זאגט, המעביר ארבע אמות ברשות הרבים, איינער וואס טראגט פיר אמות ברשות הרבים, וואס מען ווייסט דאך ס'איז די מלאכה פון הוצאה, אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונן, דארף ער מעביר זיין מער פון פיר אמות, ער דארף מעביר זיין פיר אמות מיט די אלכסון, וואס טייטש אזוי, ווען מען מאכט נארמאל א פיר עקיגע שטח, לאמיר זאגן מען מאכט א שטח פון פיר אמות, וואו די פיר אמות איז פיר עקיג, אלע זייטן זענען פיר אמות, פיר אמות אויף פיר אמות, דעמאלטס איז טאקע פון די רעכטע זייט ביז די לינקע זייט פון אויבן ביז אונטן איז פיר אמות, אבער שיפערהייט איז די שיעור גרעסער פון פיר אמות, און ממילא זאגט רב אחא בר יעקב, די שיעור פון פיר אמות לייגט מען צו דעם אלכסון, עס איז נישט שייך אן אלכסון, ווען איינער טראגט עפעס פיר אמות פון איין נקודה ביז א צווייטע נקודה, איז האט עס גארנישט צו טון מיט פיר עקיג, פון דעסוועגן לערנט רב אחא בר יעקב ארויס פון דעם זה אז מען לייגט דא צו עפעס א געוויסע שיעור אז מען איז נישט חייב ווען מען טראגט פיר אמות, נאר מען דארף טראגן ס'איז כמעט פינף א האלב אמות אביסל מער פון פינף א האלב אמות, וואס דאס איז בעצם די אלכסון פון א פיר עקיגע פיר עקיגע מרובע פון פיר אמות אויף פיר אמות, ווען מען גייט מעסטן די אלכסון איז עס מער פון פינף א האלב אמות אביסל מער ס'איז פינף נקודה זעקס פינף פוינט זעקס אמות, דאס איז די שיעור פון טראגן פיר אמות אויכעט, ס'טייטש יעדע שיעור פון שבת וואס איז נאר דא לייגט מען אלעמאל צו וויפיל ס'וואלט ווען געווען ביי א פיר עקיגע קאסטן די אלכסון וואס דאס איז אלעמאל גרעסער, דאס איז די שיעור דא אויך, זאגט די גמרא, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, בדיק לן רבא, רבא אליין האט בודק געווען ער האט געפרעגט אזא שאלה, טאקע אן ענדליכע שאלה, עמוד ברשות הרבים, גבוה עשרה ורחב ארבעה, איינער וואס האט אן עמוד וואס איז הויעך צען טפחים א באלקן וואס אויף דעם איז דא א שטח פון פיר אמות, וואס אונז ווייס מיר אז ווען ס'דא א שטח פון פֿיר אמות אויף פֿיר אמות וואס איז הויעך צען טפחים איז דאס א רשות היחיד, אבער דא די פֿיר אמות וואס ליגט דארט אויבן אויף צען טפחים איז נישט פֿיר אמות פֿיר עקיגע נאר רינדעכיגע, איז וואס איז די דין? צריך הן ואלכסונן או לא? דארף עס זיין פֿיר עקיגע פֿיר אמות אדער רינדעכיגע גענוג? ואמרינן ליה, און אויף דעם האט מען געענטפערט לאו הייני דרב חנניה, אויף דעם האט דאך רב חנניה געלערנט פונעם זה, דתניא רב חנניה אומר כזה יהו כל שובתי שבת, אלע שיעורים פון שבת קומט מיטן אלכסון, און במילא א רונדעכיגע שטח פון פיר אמות איז נישט גענוג, נאר עס דארף זיין א פירעקיגע שטח כדי עס זאל הייסן א רשות היחיד, ווייל יעדע שיעור פון שבת דארף מען צולייגן די שיעור, די שיעור פונעם אלכסון. זאגט די גמרא ווייטער. מ'האמער געזעהן אין די משנה וזה הוא שאמרו העני מערב ברגליו אמר ר' מאיר אנו אין לנו אלא עני רבי יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר איז אזוי לאמיר צוריק גיין צו די משנה דן זיין און זעהן פונקט וואס שטייט אין די משנה כדי צו פארשטיין די גמרא וואס מ'גייט יעצט לערנען אין די משנה האמער געזעהן מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו, מהלך ממקום רגלו ועד עיקרו אלפיים אמה ומעיקרו ועד ביתו אלפיים אמה, נמצא מהלך משחשיכה ארבעת אלפים אמה. די משנה האט אנגעהויבן מיטן דין אז טאמער איינער גייט אויפן וועג און ער ווייסט פון עפעס א געוויסע שטח וואס שטייט צווישן ווי ער שטייט יעצט און דעם שטוב זיינע וואס טאמער ער וועט דארט קונה שביתה זיין וועט ער קענען אהיים גיין צו זיין שטוב, קען ער אויפן וועג זאגן איך וויל קונה שביתה זיין דארט ביי יענע און יענע פלאץ, דאס איז די ערשטע דין פון די משנה, שפעטער האט די משנה געזאגט, אם אינו מכיר או שאינו בקי בהלכה, טאמער איינער קען נישט א פלאץ אויפן וועג וואס ער קען דארט קונה שביתה זיין, ואמר שביתתי במקומי, און ער זאגט סתם אזוי שביתתי במקומי דא וואו איך שטיי, דא וויל איך קונה שביתה זיין, זאגט די משנה זכה לו מקומו אלפיים אמה לכל רוח, אז ער איז זוכה צו צוויי טויזנט אמות טייטש ער איז קונה שביתה ווי ער שטייט, און ער האט א תחום שבת צוויי טויזנט אמות ארום און ארום ווי ער שטייט, דאס איז די צווייטע דין פון די משנה, שפעטער האט די משנה געזאגט וזו היא שאמרו העני מערב ברגליו, און דאס מיינט עני מערב ברגליו אז א עני א ארעמאן קען מאכן אן עירוב מיט די פיס ער דארף נישט דווקא א ברויט, אמר ר' מאיר, און ר' מאיר האט אויף דעם געזאגט, אנו אין לנו אלא עני דאס איז טאקע נאר פאר א עני, ר' יהודה האט געזאגט דאס איז אויך פאר אן עושר, און ר' יהודה האט אויסגעפירט לא אמרו מערבין בפת, אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו, די דין אז מען דארף נוצן א ברויט אויף עירובי תחומין, דאס איז נאר א קולא וואס מען געבט פאר אן עושר, אז דו ווילסט נישט אליין גיין קענסטו אויך נוצן א ברויט, אבער אוואדע אליין קען מען אויך גיין. יעצט, קודם פאר מען גייט ווייטער דארף מען וויסן וואס איז די חילוק צווישן אן עני און אן עושר, וואס מיינט א עני וואס מיינט אן עושר, אוואדע א עני און א עושר מיינט נישט וויפיל געלט ליגט ביי זיי אין באנק, א עני און א עושר, לגבי אונזער סוגיא, איז צו א מענטש איז ביי זיך אין שטוב, צו א מענטש איז אונטערוועגנס, א מענטש וואס איז אונטערוועגנס ווערט גערופן אן עני, און א מענטש וואס איז ביי זיך אין שטוב, ווערט גערופן אן עושר נישט קיין חילוק צו ער האט נישט קיין גרייצער פארן לעבן, אז ער איז ביי זיך אין שטוב האט ער דאך עסן אויף שבת, הייסט ער שוין אן עושר, און איינער וואס איז אויפן וועג אפילו ער איז א מיליאנער, אבער ער איז אויפן וועג הייסט ער א עני, דאס איז קודם כל די חילוק צווישן אן עני און א עושר, יעצט דארף מען פארשטיין די מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יודא, צו די דין איז געזאגט געווארן ביי אן עני צו ביי א עושר, וואס איז די מחלוקת בעצם אויף וואס גייט עס ארויף, זאגט די גמרא אזוי אמר ר' נחמן האט ר' נחמן געזאגט, מחלוקת, די מחלוקת וואס ר' מאיר זאגט נאר א עני און רבי יודא זאגט אויך אן עושר, דאס איז במקומי, וואס דאס טייטש עס גייט ארויף אויף די צווייטע דין פון די משנה, וואס די צווייטע דין פון די משנה האט די משנה געזאגט אז טאמער איינער שטייט ערגעץ און ער זאגט שביתתי במקומי, איך וויל קונה שביתה זיין דא וואו איך שטיי, איך האב נישט קיין ברויט, איך וויל אבער דא וואו איך שטיי קונה שביתה זיין, אויף דעם דין איז דא א מחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי איד, וואס איז די מחלוקת? דרבי מאיר סבור עיקר עירוב בפת, ר' מאיר האלט אז די עיקר עירוב תחומין איז מיט א ברויט, חכמים האבן מתקן געווען עירוב תחומין מיט א ברויט, און ממילא צו מאכן עירוב תחומין נאר מיטן שטיין ערגעץ, דאס איז א געוואלדיגע קולא, און פארדעם די קולא געבט מען נאר פאר אן עני, וואס טייטש עני הוא דאקילו רבנן עילויה, אבל עושר לא, נאר פאר א עני געבט מען די קולא, און ווי מען האט אויסגעשמועסט א עני מיינט נישט איינער וואס האט נישט קיין געלט, נאר איינער וואס שטייט אויפן וועג און האט נישט מיט זיך גארנישט דארט האבן חכמים מיקל געווען און געזאגט אז דער מענטש קען קונה שביתה זיין אן קיין ברויט אויכעט, אבער אוודאי איינער וואס איז ביי זיך אין שטוב אן עושר, ער קען נישט קונה שביתה זיין נאר מיטן שטיין ערגעץ, נאר ער דארף נוצן ממש א שטיקל ברויט צו קונה שביתה זיין. ורבי יהודה סבר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה האלט, עיקר עירוב ברגל, אחד עני ואחד עושר, וואס טייטש דער דין, וואס א מענטש קען קונה שביתה זיין אן קיין ברויט נאר מיטן שטיין ערגעץ, דאס איז נישט דווקא פאר אן עני איינער וואס איז אויפן וועג, נאר אפילו איינער וואס איז ביי זיך אין שטוב און ער וויל נישט נוצן ברויט צו קונה שביתה זיין, קען ער אויכעט גיין קונה שביתה זיין מיטן אייגענעם גוף, ער קען גיין צו א פלאץ און דארט איבערנעכטיגן ס'טייטש דארט ווארטן ביז ס'ווערט שבת און אזוי קונה שביתה זיין, ווייל דאס איז נישט קיין שפעציעלע קולא, פארקערט גאר, רבי יודא האלט אז די עיקר תקנה פון עירוב איז מיטן שטיין ערגעץ, נאר וואס דען, דאס אז מ'קען נוצן א ברויט, דאס איז א שפעציעלע קולא פאר איינער וואס האט ברויט איינער וואס איז ביי זיך אין שטוב, אבער סתם אזוי קען יעדער איינער מאכן א קנין שביתה מיטן שטיין ערגעץ. אבל אבער, זאגט רב נחמן, במקום פלוני, וואס טייטש לגבי די ערשטע דין פון די משנה, אז א מענטש זאל קענען קונה שביתה זיין אויף עפעס א פלאץ, וואס ער שטייט אפילו נישט דארט, נאר ער ווייסט פון א געוויסע פלאץ און ער זאגט איך וויל דארט קונה שביתה זיין, דברי הכל עני אין עושר לא, דאס איז יעדער מודה זאגט ר' נחמן, אז נאר איינער וואס איז אונטערוועגנס קען קונה שביתה זיין, מיט דעם וואס ער זאגט איך ווייס פון א פלאץ איך וויל דארט קונה שביתה זיין אפילו איך בין נישט דארט, אבער איינער וואס איז ביי זיך אין שטוב איינער וואס איז אין שטאט איז אוודאי קען ער נישט קונה שביתה זיין סתם ווען ער זאגט איך ווייס עפעס א פלאץ דארט וויל איך קונה שביתה זיין, מען האט אים נישט געגעבן אזא אפציע, ער מוז קונה שביתה זיין אדער מיט די פיס אדער מיטן לייגן דארט א שטיקל ברויט, זאגט יעצט רב נחמן ווייטער, וזהו שאמרו העני מערב ברגליו, שטייט אין די משנה, און דאס איז דאס עפעס א שפעציעלע דין וואס מען האט געזאגט אז א עני קען מערב זיין מיט די פיס, מאן קתני לה, ווער איז דער וואס לערנט די דין וואס טייטש ווער זאגט די ווערטער אין די משנה, רבי מאיר, ואהייא קאי, אאינו מכיר או שאינו בקי בהלכה, וואס טייטש ווייטער ס'איז א המשך פונעם צווייטן דין, אז איינער וואס איז אונטערוועגנס און ער קען נישט קונה שביתה זיין מיט די ברויט און ר' מאיר האלט דאך אז סתם אזוי איז נישט דא אזא זאך אז א מענטש איז קונה שביתה אן ברויט ווייל די עיקר עירוב איז מיט ברויט זאגט ר' מאיר אז איינער וואס איז אונטערוועגנס ער קען קונה שביתה זיין מיט די אייגענע גוף און ער דארף נישט נוצן קיין ברויט אבער דאס האט נישט קיין שייכות מיט די דין אז א מענטש קען קונה שביתה זיין ביי א פלאץ אפילו אז ער שטייט נישט דארט שביתתי במקום פלוני ווייל ביי יענע דין האט מען דאך געזען יעדער איז מודה אז נאר אן עני קען נוצן דעם פאטענט פון מאכן אן עירוב ביי א פלאץ וואס ער שטייט נישט דארט, אבער דא, ביי דאס וואס שטייט אין די משנה וזהו שאמרו העני מערב ברגליו, רעדט מען סתם אזוי, צו מען קען מאכן א קנין שביתה מיט די גוף אן קיין ברויט, וואס דא זאגט ר' מאיר אז נאר א עני קען, מה שאין כן ר' יודא, ר' יודא וועט זיך קריגן אויף דעם, ר' יודא האלט אן עושר, ס'טייטש איינער וואס איז ביי זיך אין שטוב קען אויך מאכן קנין שביתה מיט די אייגענע גוף. פירט ר' נחמן אויס, דאס וואס די משנה פירט אויס, ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל, אז דאס אז מ'קען מאכן אן עירוב מיט ברויט דאס איז א קולא, מאן קתני לה, ווער זאגט עס? רבי יודא, ס'טייטש רבי יודא האלט אז די עיקר עירוב איז מיט די אייגענע פיס, פארדעם קען יעדער מאכן אזא סארט עירוב מיט דעם וואס מ'גייט ערגעץ איבערנעכטיגן, אבער וואס? ברויט? אז ווילסט נוצן ברויט דאס איז א ספעציעלע קולא וואס מ'האט געגעבן פאר איינער וואס האט ברויט, אבער אוודאי טאמער ווילסטו מאכן מיט די אייגענע גוף קענסטו אויך אזוי מאכן, ורב חסדא אמר, רב חסדא קריגט זיך אויף ר' נחמן, רב חסדא זאגט מחלוקת במקום פלוני, טייטש די גאנצע מחלוקת דא צווישן ר' מאיר און ר' יודא איז ווען איינער וויל קונה שביתה זיין ביי א פלאץ וואס ער שטייט נישט דארט, וואס טייטש די ערשטע דין פון די משנה, דר' מאיר סבר עני אין עשיר לא, ר' מאיר האלט אז נאר איינער אונטערוועגנס קען זיך באנוצן מיט די פאטענט זאגן איך אפילו איך בין נישט דארט וויל איך דארט קונה שביתה זיין ור' יודא סבר און ר' יודא האלט אחד עני ואחד עשיר אפילו איינער איז ביי זיך אין שטוב קען ער אויך קונה שביתה זיין אויף א פלאץ וואס ער שטייט אפילו נישט דארט אבל אבער במקומי די פאטענט פון סתם גיין צו א פלאץ און דארט איבערנעכטיגן און אזוי קונה שביתה זיין דברי הכל אחד עני ואחד עשיר דעיקר עירוב ברגל איז יעדער אוודאי מודה אז מען קען דאס טון, ווייל יעדער האלט לויט רב חסדא איז יעדער מודה צו דעם דין אז די עיקר תקנה פון עירובי תחומין איז געווען צו גיין צו די פלאץ וואס מען וויל דארט קונה שביתה זיין, נישט צו מאכן מיט ברויט, ברויט דאס איז א שפעציעלע קולא, אבער אוודאי גיין ערגעץ קונה שביתה זיין איז יעדער מודה אז מען קען. זאגט יעצט רב חסדא ווייטער, וזהו שאמרו מאן קתני לה, ר' מאיר, ואהייא קאי אהא מי שבא בדרך וחשכה. ווייטער, דאס וואס שטייט אין די משנה זו היא שאמרו העני מערב ברגליו, ווער רעדט דא אין די משנה? דא רעדט ר' מאיר, און ר' מאיר זאגט אונז אז די קולא וואס מ'האט יעצט אויסגעשמועסט אז א מענטש קען קונה שביתה זיין אפילו ער שטייט נישט דארט, לויט ר' מאיר איז דאך די קולא נאר געזאגט געווארן פאר איינער וואס איז אונטערוועגנס, נישט פאר איינער וואס איז ביי זיך אין שטוב, און ער איז טאקע דער וואס רעדט דא אין די משנה. ווייטער, דאס וואס די משנה פירט אויס ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל, מאן קתני לה, לויט רב חיסדא ווער איז דער וואס זאגט אז מען קען מערב זיין בפת און דאס איז א ספעציעלע קולא אבער בעצם קען יעדער מערב זיין ברגליו, דאס איז דברי הכל, דאס איז לויט יעדעם, ווייל לויט רב חיסדא אזוי ווי מען האט געשמועסט, יעדער האלט אז מען קען מערב זיין מיטן גוף, אז מען קען מערב זיין מיט דעם וואס מען גייט צו א פלאץ, די מחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי יהודה איז סך הכל צו מען קען מערב זיין פון די ווייטענס אן דעם וואס מען גייט צו די פלאץ, צו דאס איז נאר געזאגט געווארן צו א עני צו ס'איז אויך געזאגט געווארן פאר אן עושר, אבער מיטן גיין אויפן פלאץ איז יעדער מודה, איז במילא די חידוש, דאס אז מען קען אויך מערב זיין מיט ברויט דאס איז בעצם א קולא וואס איז געזאגט געווארן פאר יעדעם, אז נישט נאר קענסט מערב זיין מיטן גיין צו א געוויסע פלאץ, אז קענסט אויך מערב זיין מיטן לייגן ברויט, און דאס איז סיי לויט ר' מאיר און סיי לויט ר' יהודה. זאגט די גמרא יעצט, תניא כוותיה דרב נחמן, ס'איז דא א ברייתא וואס מען זעט אין די ברייתא קלאהר כשיטת ר' נחמן, די ברייתא זאגט, אחד עני ואחד עשיר מערבין בפת, יעדער קען מערב זיין מיט ברויט, ולא יצא עשיר חוץ לתחום ויאמר שביתתי במקומי, אן עושר זאל נישט ארויס גיין אינדרויסן פון זיין תחום און זאגן מיט די גוף שביתתי במקומי, פארוואס? לפי שלא אמרו מערבין ברגל אלא למי שבא בדרך וחשכה, דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר, ווייל דער היתר צו מערב זיין מיטן גוף צו גיין צו א פלאץ און קונה שביתה זיין בפועל, דאס איז נאר א היתר וואס מען האט געגעבן פאר אן עני, פאר איינער וואס איז אויפן וועג, אבער נישט פאר איינער וואס איז אין שטוב, איז קודם כל זעט מען שוין ר' מאיר רעדט דא כשיטת ר' נחמן, ווייל לויט שיטת רב חיסדא איז יעדער איינער קען מערב זיין ברגל, נאר לויט ר' מאיר איז געזאגט געווארן די דין אז נאר א עני קען דאס טון, ווייטער זאגט די ברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אחד עני ואחד עושר מערבין ברגל, רבי יהודה האלט יעדער קען מערב זיין ברגל יעדער קען מערב זיין מיטן גוף ויצא עושר חוץ לתחום ויאמר תהא שביתתי במקומי אן עושר קען אויך מערב זיין מיט דעם וואס ער גייט צו א געוויסע פלאץ און ער איז דארט קונה שביתה וזהו עיקרו של עירוב און דאס איז בעצם די עיקר עירוב תחומין איז מיט דעם וואס מען גייט צו א געוויסע פלאץ והתירו חכמים לבעל הבית לשלוח עירובו ביד עבדו ביד בנו ביד שלוחו בשביל להקל עליו, און די גאנצע ענין אז מען קען אויך נעמען א ברויט, דאס איז בעצם א קולא וואס איז געזאגט געווארן פאר אן עושר פאר איינער וואס האט ברויט אז ער קען דאס אויך טון, אבער לויט רבי יהודה קען יעדער מערב זיין מיט דעם וואס ער גייט צו א געוויסע פלאץ, אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית גוריון בארומא,

וואס דאס איז געווען ווייטער פון א תחום, מען האט געדארפט מאכן עירובי תחומין צו קענען גיין פון איין שטאט צום צווייטן, און וויאזוי פלעגן זיי קומען, מחשיכין על התחום, למחרת משכימין ובאין, זיי פלעגן גיין שלאפן ביים תחום, וואס טייטש ווען ס'איז געווארן שבת זענען זיי געגאנגען צום תחום, און די נעקסטע טאג זענען זיי אויפגעשטאנען זיי האבן געהאט עירובי תחומין האבן זיי געקענט גיין צו די אנדערע שטאט אפנעמען די גרוגרות און די צימוקין, אבער על כל פנים זעהט מען דא, רבי יודא ברענגט דא א ראיה כשיטתו אז אן עושר, וואס דא איז עס פונקט אן ארעמאן, אבער אזוי ווי מען האט געשמועסט אן עושר און ארעמאן מיינט נישט איינער וואס האט געלט וואס האט נישט קיין געלט, דא רעדט מען פון ארעמע לייט וואס האבן געהאט שטיבער און זענען פון דעסטוועגן געגאנגען און זיי מערב געווען מיט זייער אייגענע גוף, זענען געגאנגען קונה שביתה צו זיין אן קיין ברויט, זעהן מיר אז אן עושר קען קונה שביתה זיין אן קיין ברויט, איז קודם כל א ראיה כשיטת רבי יודא אז עיקר עירוב ברגל, און חוץ פון דעם איז אויך דא א ראיה דא צו ר' נחמן פון צוויי פלעצער, קודם כל איז דא א ראיה וואס מען זעט קלאר ר' מאיר זאגט אז אן עושר טאר נישט מערב זיין ברגל נאר בפת, וואס דאס איז כשיטת ר' נחמן ווייל לויט רב חיסדא קען יעדער איינער סיי לויט ר' מאיר סיי לויט ר' יודא, בשיטת רב חיסדא קען יעדער מערב זיין ברגל, איז דא זעט מען ר' מאיר האלט אז אן עושר זאל נישט מערב זיין ברגל איז קודם כל א ראיה צו ר' נחמן, חוץ פון דעם איז אויך דא נאך א ראיה צו ר' נחמן, ווייל לויט רב חיסדא האבן מיר דאך געשמועסט אז רב חיסדא זאגט בשיטת ר' יודא אז סיי אן עני און סיי אן עושר ביידע קענען מערב זיין ביי א פלאץ אפילו זיי זענען נישט דארט און דא זעט מען אז אפילו בשיטת ר' יודא ר' יודא האט אויך געדארפט אז די ארעמעלייט וואס מען רופט די ארעמעלייט וואס ביי אונז הייסט עס עשירים ווייל זיי שטייען אין שטוב זיי קומען פון שטוב זיי פלעגן איבערנעכטיגן כדי צו מאכן די עירובי תחומין לויט ר' יודא בשיטת רב חיסדא דארף מען נישט איבערנעכטיגן מען קען עס מאכן פון שטוב אויך איז במילא האמער דא א ראיה כשיטת ר' נחמן, זאגט די גמרא, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, מתניתין נמי דייקא, פון די קומענדיגע משנה אין דף נ ב איז אויך דא א ראיה כשיטת רב חיסדא דקתני, ווייל מ'האמער געלערנט אין יענע משנה, יעצט בעצם גייען מיר דא זעהן די משנה, רש י איז דא מפרש די משנה אויף איין וועג, אין די קומענדיגע משנה העמער זעהן, אז רש י איז מפרש די משנה אויף צוויי אופנים און די צווייטע אופן געפעלט פאר רש י בעסער, און ממילא אונז וועמער שוין יעצט מפרש זיין די קומענדיגע משנה אזוי ווי רש י איז דארט מפרש די משנה, שטייט דארט אין די משנה אזוי, מי שיצא לילך לעיר שמערבין לה, איינער וואס גייט ארויס אויפן וועג צו א צווייטע שטאט, וואס די צווייטע שטאט איז א פלאץ וואס מען קען נישט אנקומען אהין אן קיין עירוב תחומין, וואס טייטש די צווייטע שטאט איז ווייטער פון צוויי טויזנט אמות אבער נענטער פון פיר טויזנט אמות, און דער איד לאזט זיך ארויס פון זיין שטאט צו די אנדערע שטאט ערב שבת, והחזירו חברו, און אינמיטן וועג זיין חבר טרעפט אים, און זאגט אים, וואס גייסטו אהין ס'איז צו קאלט, ס'איז צו הייס, כ'ווייס וואס, און ער איז אים משכנע צוריק אהיים צו גיין, איז דער איד האט נאכנישט אויפגעגעבן, ער טראכט בכל זאת אפשר מארגן שבת העב איך יא אהין גיין, זאגט ער, שביתתי במקום פלוני, דארט סוף תחום, וואס טייטש דער איד זאגט, איך וויל קונה שביתה זיין, צוויי טויזנט אמות אוועק פון מיין שטוב, אזוי מארגן עב איך קענען אהינגיין, ער שטייט נישט דארט, ער שטייט דא לעבן זיין ארגינעלע שטוב, אבער ער זאגט איך וויל קונה שביתה זיין דארט און דארט און דארט, און די דין איז זאגט די משנה, הוא מותר לילך, וכל בני העיר אסורין, דברי ר' יהודה, זאגט דארט ר' יהודה, אז דער איד אליין וועט מעגן זיך באנוצן מיט די עירוב וואס ער האט געמאכט, ס'טייטש מיט דעם וואס ער האט געזאגט שביתתי במקום פלוני דאס האט געהאלפן, אבער פאר אלע אנדערע מענטשן העלפט עס נישט נאר פאר דעם איד, והוינן בה, און די גמרא פרעגט דארט מאי שנא איהו מאי שנא אינהו, וואס די חילוק צווישן אים און אלע אנדערע מענטשן פון שטאט, ואמר רב הונא, איז רב הונא מסביר דארט, הכא במאי עסקינן אז דא רעדט זיך ביי א ציור כגון שיש לו שני בתים ושני תחומי שבת ביניהם. ס'רעדט זיך ביי א איד וואס האט צוויי שטיבער. איין שטוב האט ער דא, זיין שטוב, חוץ דעם האט ער נאך א שטוב וואס איז ווייט ווייטער פון א תחום שבת פונעם ערשטן שטוב. וואס איז די אויפטו אז מ'זאגט אז דער איד האט צוויי שטיבער? ווייל ווען דער איד האט נאר איין שטוב, און ער גייט ארויס סתם אזוי, ער וויל גיין אינדרויסן פון תחום שבת, איז פשט פארוואס איז ער ארויסגעגאנגען ערב שבת? ווייל ער איז ארויסגעגאנגען כדי צו מאכן אן עירוב. א איד וואס גייט ארויס צו מאכן אן עירוב, אונז האמיר דאך געלערנט, לאמיר טראכטן בשיטת ר' נחמן וויאזוי דאס ארבעט. ר' נחמן האט געזאגט אז יעדער איז מודה אז מען קען נישט מאכן אן עירוב אויף א פלאץ וואס מען געפינט זיך נישט דארט, נאר א עני קען דאס טון, אן עושר איז יעדער מודה קען דאס נישט טון ס'טייטש איינער וואס איז ביי זיך אין שטוב קען נישט מאכן אן עירוב אויף א פלאץ וואס ער שטייט נישט, און במילא לויט ר' נחמן טאקע איז סתם אזוי א מענטש וואס וואוינט דא אין שטאט קען נישט מאכן אן עירוב אינדרויסן פון שטאט אן דעם וואס זאל אהינגיין, איז פאר דעם טאקע זאגט דארט די משנה אז אלע אנדערע מענטשן אין שטאט וועט עס זיי נישט העלפן אז זיי וועלן זאגן שביתתי במקום פלוני, מה שאין כן דער איד וואס האט צוויי שטיבער און ער לאזט זיך ארויס צום צווייטן שטוב, דער איד הייסט יעצט אן עני, פארוואס הייסט ער אן עני? ווייל ער איז אויפן וועג, ער האט אפגעלאזט זיין ערשטע שטוב, ער איז אויפן וועג צום צווייטן שטוב, דאס איז דאך טייטש אן עני, איינער וואס איז ממש אונטערוועגנס, אלע אנדערע אידן פון שטאט זענען נישט קיין עניים, אפילו זיי גייען ארויס אין וועג, זיי גייען דאך נאר ארויס אין וועג צו מאכן אן עירוב, דאס הייסט אן עושר דו האסט א שטוב, דער איד דא וואס האט צוויי שטיבער האט נישט קיין שטוב ווייל ער איז אויפן וועג פונעם ערשטן שטוב צום צווייטן שטוב, און פאר דעם איהו כיון דנפקא ליה לאורחא, היות וואס ער איז באמת ארויס אויפן וועג, נישט צו מאכן אן עירוב און צוריק אהיים צו גיין, הוה ליה עני הייסט ער אן עני, והנך, און די אנדערע אידן פון שטאט, עשירי נינהו, הייסן עשירים נישט קיין חילוק וויפיל געלט זיי האבן, און פאר דעם קענען זיי נישט מאכן אן עירוב במקום פלוני, על כל פנים, אלמא זעהן מיר דאך פון דעם, כל במקום פלוני, עני, אין, עשיר לא, אז טאמער א מענטש וויל מאכן אן עירוב נישט ביי א פלאץ וואס ער געפינט זיך דארט, ער וויל מאכן אן עירוב ווייט אוועק, איז נאר אן עני, נאר איינער וואס איז אויפן וועג קען דאס טון, און נישט קיין עושר, און דאס איז אויך לויט רבי יודא, וואס אזוי ווער לערנט אזוי נאר רבי נחמן, ווייל אזוי ווי מ'האט געזען רב חסדא האלט אז לויט רבי יודא קען יעדע איד מאכן אזא סארט עירוב, נאר לויט רבי נחמן זאגט מען אז יעדער איז מודה מ'קען נישט מאכן אזא סארט עירוב, שמע מינה איז געדרינגען טאקע פון דעם אז די משנה די קומענדיגע משנה גייט כשיטת ר' נחמן און פאר דעם זאגט דארט די משנה אז די איד קען מאכן אן עירוב שביתתי במקום פלוני אפילו לויט ר' יודא ווייל ר' נחמן לערנט טאקע אז אפילו ר' יודא וועט האלטן אז צו מאכן אזא סארט עירוב נישט ביי א פלאץ וואס מען שטייט דארט קען נאר אן עני מאכן נאר איינער וואס שטייט טאקע אויפן וועג זאגט די גמרא יעצט די גמרא פסקנט יעצט לגבי די מחלוקת פון ר' מאיר און ר' יודא זאגט די גמרא מתני רב חייא בר אשי לחייא בר רב קמיה דרב, אחד עני ואחד עשיר, רב חייא בר אשי האט פארגעלערנט פאר חייא בר רב, פארנט פון רב האט ער פארגעלערנט די דין אז סיי אן עני און סיי אן עשיר דאס שטייט ביי אונז אין די משנה קענען מאכן אן עירוב מיט דעם וואס זיי גייען צו א געוויסע פלאץ, אמר ליה רב, האט רב געזאגט סיים בה נמי פיר טאקע אויס הלכה כרבי יהודה, אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, און רש"י לייגט דא צו די הלכה איז ווי רבי יהודה כשיטת רב נחמן, זאגט די גמרא, רבה בר רב חנן הוה רגיל דאתי מארטיבנא לפומבדיתא, רבה בר רב חנן פלעג גיין פון ארטיבנא צו פומבדיתא צוויי שטעט וואס זענען געווען אוועקגערוקט איינער פון צווייטן מער ווי א תחום שבת, אמר, ער פלעגט זאגן תהא שביתתי בצינתא, מען האט געדארפט מאכן א תחום שבת, פלעג ער זאגן די תחום שבת זאל זיין ערגעץ ווי אויפן וועג, ער איז נישט אהינגעגאנגען אהין, ער האט נאר געזאגט פון שטוב האט ער געזאגט, דארט זאל זיין מיין קנין שביתה, אמר ליה אביי, האט אביי אים געזאגט מאי דעתיך, פארוואס האלטסטו אז דו קענסט אזוי טון, ביסט דאך אין שטוב ביסט דאך אן עושר, איז ווער געבט דיך די היתר דאס צו טון, איז לכאורה, די סיבה וואס דו האלטסט אז דו קענסט עס טון, איז ווייל דו פסק'נסט ווי רב חסדא, און רב חסדא האלט דאך בשיטת רבי יהודה, אז יעדער מענטש קען מאכן אן עירוב אפילו ער שטייט נישט דארט, אזוי לערנט דאך רב חסדא די מחלוקת, זאגט ער דא מאי דעתיך רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אוודאי פסק'נסטו ווי רבי יהודה, ואמר רב חסדא מחלוקת במקום פלוני, און אזוי ווי רב חסדא האט איינגעזעצט די מחלוקת פון ר' מאיר רבי יהודה, טאקע ביי אזא אופן, ווען א מענטש וויל מאכן אן עירוב ווייט אוועק, און ער לערנט טאקע אז רבי יהודה האלט אז מ'מעג און אזוי פסק'נסטו, אבער אויף דעם פרעגט ער, והא רב נחמן, ס'איז דאך דא א רב נחמן וואס קריגט זיך אויף רב חסדא, ותניא כוותיה, אונז האבן דאך געזען א ברייתא וואס גייט כשיטת רב נחמן קעגן די שיטת רב חסדא, און מ'האט טאקע געזען די הלכה איז ווי רב נחמן, אמר ליה, האט רבה בר רב חנן טאקע געזאגט צו אביי הדרי בי, איך צי טאקע צוריק, און איך גיי ווייטער נישט אזוי טון, נאר טאמער כ'וועל וועלן מאכן אן עירוב וועל איך אהין גיין, און מען קען נישט מאכן אן עירוב, אן עושר קען נישט מאכן אן עירוב ווייט אוועק ווען ער געפינט זיך אין שטוב, זאגט די גמרא, אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט הרי אמרו, א נייע חקירה, אויף דאס מ'האט געזאגט שבת יש לו ארבע אמות, אז ווען איינער איז קונה עפעס א קנין שביתה ערגעץ, האט ער פיר אמות צו גיין, חוץ פון די פיר אמות וואס ער האט, האט ער נאך צוויי טויזנט אמות, אינדרויסן פון זיין ד' אמות, פרעגט ער א חקירה אזוי, הנותן את עירובו, יש לו ארבע אמות או לא? איינער וואס איז נישט קונה שביתה אליין, ער גייט נישט א פלאץ קונה שביעית זיין, יעצט ווען איינער גייט אליין קונה שביתה זיין דאך דא די שביתה תחתיו, ער קריגט פיר אמות, חוץ דעם קריגט ער א תחום, אבער טאמער איינער לייגט א ברויט, די ברויט קריגט אויך פיר אמות, און נאר נאכדעם הייבט זיך אן די תחום, אדער אפשר ביי א ברויט זאגט מען אז די ברויט הייבט זיך אן די תחום גראד פונעם ברויט, אמר רבא, פרובירט רבא אריינברענגען תא שמע פון אונזער משנה שטייט אין די משנה לא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו אז די ברויט איז א קולא אז מען דארף נישט אהינגיין מען קען אויך נוצן א ברויט און ממילא זאגט רבא ואי אמרת אין לו טאמער זאגסט מיר א ברויט קריגט נישט די פיר אמות האי להקל להחמיר קומט אויס ברויט איז נישט קיין קולא ס'איז א חומרא גאר ער קריגט נישט די פיר אמות א מענטש אליין קריגט פיר אמות ברויט נישט זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה אפילו הכי ניחא ליה כי היכי דלא נטרח וניפוק מען קען אוודאי זאגן ברויט איז א קולא ס'איז א קולא מיט דעם אז מען דארף נישט אהין גיין, דו דארפסט נישט קונה שביתה זיין מיט די פיס, קענסט שיקן אהין א ברויט, אבער פיר אמות, די פיר אמות וועסטו אוודאי נישט קריגן, פיר אמות קריגט מען נאר ווען מען גייט אליין קונה שביתה זיין, און ממילא האבן מיר נישט קיין ראיה לא לכאן ולא לכאן.